שלום וברכה צו אונז שומעים וועגן די מאגשאט פונעם געוועזענעם פרעזידענט טראמפ, וואס איז אנגעקלאגט געווארן מיט א סעריע פון קלאגעס אינאיינעם מיט נאך א גרופע פון וויכטיגע מענטשן, וויכטיגע פערזענליכקייטן, באקאנטע נעמען, א חלק פון זיי עכ"פ, און די און טראמפ אליין ווי אויך זיין קאמפיין האבן גראד אליין מפרסם געווען די מאגשאט, די בילד וואס מען כאפט פון א מענטש נאכדעם וואס ער ווערט ארעסטירט, איז די ערשטע, איינע פון די ערשטע זאכן וואס מען טוט מיט א מענטש אין די פאראייניגטע שטאטן ווען ער ווערט ארעסטירט איז מען נעמט א בילד פון אים, ספעציפיש אויף א געוויסן אופן, אפאר בילדער אייגנטליך, און ס'איז א חלק פון די פרטים וועגן דעם מענטש, ס'נעמט אויך אריין ווי הויעך ער איז און. פארשידענע פרטים וועגן די מענטשנ'ס אויסזען. איז טראמפ האט גענומען דעם מאגשאט, די בילד וואס איז די כאראקטעריסטישע בילד וואס מען כאפט פון א מענטש, אין דעם פאל פון אים, פון טראמפ, ווען ער איז, נאכדעם וואס ער איז ארעסטירט געווארן, און ער האט עס אליין פארשפרייט, ער האט עס מפרסם געווען און גענוצט אלס א חלק פון זיין קאמפיין, א חלק פון זיין פון זיין קאמפיין צו געווינען די פרעזידענטשאפט אין די קומעדיגע וואלן. סאו די געדאנק פון א מאגשאט, קודם די נאמען דערפון מיינט מאג איז א סלענג וועג פון פאר פנים אין די פאראייניגטע שטאטן, אז ס'איז נאך א ווארט א אינפארמעלע ווארט צו באצייכן א מענטש'ס פנים איז מאג, מאג שאט איז יא א בילד פון זיין פנים, און יעדע מענטש עכ"פ אין די פאראייניגטע שטאטן און נאך לענדער ווען ער ווערט ארעסטירט איז איינע פון די זאכן וואס מען טוט מיט אים איז מען כאפט א בילד פון זיין פארנט, אפאר בילדער, מען נעמט פון אים נאך אינפארמעישן, ווי ווי הויעך ער איז, וויפיל ער וועגט, און די קאליר פון זיין האר, די קאליר פון זיין אויגן, און יענער באקומט אויכעט א ציפער, ארעסטאנט נאמבער, אינעם פאל פון טראמפ, טראמפ איז ארעסטאנט נאמבער פי זיראו וואן וואן טרי פייוו עיט או ניין. דאס איז זיין די ציפער וואס מ'האט אים צוגעטיילט אלס ארעסטאנט מספר אזוי און אזוי, יא מיט די אנדערע פרטים ער איז הויעך זעקס פיס מיט דריי אינטשעס און ער וועגט צוויי הונדערט און פֿופֿצן פונט און קיצור וכו' איינע פון די זאכן וואס קומט מיט די גאנצע געשעפט איז מ'כאפט זיין בילד. איז דאס איז שוין א אלטע זאך דאס מ'טוט עס שוין דאס כאפן א בילד פון א מענטש וואס נאכדעם וואס ער ווערט ארעסטירט טוט מען האט מען אנגעהויבן טון אין אמעריקע מיט א קורצע צייט נאכדעם וואס די וואס פאטאגראפיע איז בכלל ערפינדן געווארן, ס'איז שוין אזוי הונדערט פֿופֿציק צו הונדערט און זעכציק יאר וואס מען נוצט דאס, און ס'האט געדויערט אפאר צענדליגע יארן ווילאנג ס'איז געווארן א ממש אן אינטעגראלע חלק אז יעדע מענטש וואס ווערט ארעסטירט אטאמאטיש כאפט מען פון אים אויכעט זיין בילד. סאו וואס איז די סיבה? סיבה איז לכאורה פשוט אז דאס איז איינע פון די אופנים וויאזוי יענער זאל ווערן אידענטיפיצירט, טאמער איז עס רעדט מען פון עימיצן וואס איז באגאנגען פארברעכנס קעגן אנדערע מענטשן, זאל מען אים קענען אידענטיפיצירן ס'איז ער אדער נישט, אויב אנטלויפט ער זאל מען האבן א בילד פון אים, און אזוי ווייטער. מען נעמט פון אים אויך זיינע פינגערפרינטס, די פינגער אפדרוקן, און אנדערע כאראקטעריסטישע חלקים פונעם מענטש וואס קען אידענטיפייען, וואס באצייכענען דעם מענטש, און איינע פון די זאכן איז אויך אז מען כאפט פון אים א בילד. דאס איז אגב אין כמעט איבעראל אין די פאראייניגטע שטאטן, אין רוב מוניציפאליטעטן אין רוב מוניסיפעליטיס איז עס א מוז, ס'הייסט ס'איז נישט דער מענטש האט נישט קיין ברירה, ס'דא געוויסע זאכן וואס א מענטש אפילו ער ווערט ארעסטירט אפילו ער ווערט אנגעקלאגט באשולדיגט אדער אנגעקלאגט אויף פאר א געוויסן פארברעכן קומט זענען דא געוויסע רעכטן וואס ער האט למשל ער מעג זיין שטיל ער מעג נישט רעדן דער וואס ארעסטירט אים זאגט אים דארף אים לעגאל פארליינען זיינע רעכטן וואס נעמט אויך אריין אז ער אז יעדע זאך וואס ער זאגט אז מען זאגט אים יעדע זאך יעדע ווארט וואס דו זאגסט וועט מען נוצן וועט מען נוצן קעגן דיר אין געריכט ביים מאכן די קעיס קעגן דיר אין ביים משפט און במילא האסטו א רעכט צו זיין שטיל האסט א ברירה צו זאגן איך וויל נישט רעדן איך וויל נישט ענטפערן אויף קיין שאלות איך וויל בלייבן שטיל סאו די זיך זיך פאטאגראפירט ווערן. איז נישט איינע פון די רעכטן אין רוב פלעצער, און בכל אופן הלכה למעשה ווערט יעדער איינער געצווינגען, ער מוז פאטאגראפירט ווערן, אויב ער לאזט נישט טוט מען עס מיט געוואלד, וויאזוי פונקטליך וואסערע געוואלד מיטלען מען נוצט איז אין אנדערע פלעצער וועט מען פשוט צווינגען, מ'וועט אים אנכאפן אוועקשטעלן ביים וואנט און אויפהייבן דעם קאפ מ'וועט זיכער מאכן אז ער איז ראוי צו ווערן פאטאגראפירט, אין אנדערע פלעצער וועט מען אים פשוט אויסמוטשענען עס הייסט אז א מענטש, א דזשאדזש, א ריכטער, וועט נישט אויסהערן זיין קעיס אפילו צו ער זאל ארויסגעלאזט ווערן אויף בעיל צו נישט, גארנישט, די נעק מען גייט נישט צום נעקסטן שטאפל, צום נעקסטן שלב פאר דו ווערסט פאטאגראפירט, און דאס איז שוין די שענסטע מיטל, די איידלסטע מיטל וואס מען נוצט צו צווינגען א מענטש, בכל אופן, יעדער מענטש וואס ווערט ארעסטירט ווערט פאטאגראפירט, צו ער וויל צו ער וויל נישט. און די זאך אז די אז די מענטש אז די מענטש ווערט אפגעפיקטשערט האט נישט צו טון מיט ווי ערנסט זיין פארברעכן איז, די סיבה פארוואס ער איז ארעסטירט געווארן, ווערסט ארעסטירט, ווערסט אנגעקלאגט, גייט מען דיך פאטאגראפירן. יעצט דאס מיינט אפילו פאר קלייניקייטן, איז אין די פאראייניגטע שטאטן איז דא א ריזיגע פראצענט פון די באפעלקערונג וואס האט א קרימינאל רעקארד, דאס הייסט אז זיי זענען שוין אמאל אנגעקלאגט אדער ארעסטירט געווארן אויף עפעס. א דריטל, דאס הייסט בערך, כ'מיין די ציפער איז נאנט צו א הונדערט מיליאן מענטשן האבן א קרימינאל רעקארד. אין אנדערע ווערטער, א דריטל פון די אמעריקאנער באפעלקערונג איז שוין פאטאגראפירט געווארן דורך די פאליס, די עף בי איי, ווער ס'זאל נאר זיין, זענען פאטאגראפירט געווארן, האבן באקומען, האבן זייער מאג שאט אוועקגעלייגט אין די רעקארדס פון די דזשאסטיס דעפארטמענט. אמאל פאר מ'איז אנגעקומען צו די היינטיגע תקופה, די דידזשיטעל עידזש פונעם קאמפיוטער, ווען די קאמפיוטער ווערט אזוי גענוצט אויף אזא ברייטן פארנעם, זענען די פאטאגראפיעס זענען דעוועלאפט געווארן און אוועקגעלייגט געווארן אין א ספעציעלן בוך. די בוך די ספר התמונות, די בוך פון די בילדער פון מענטשן וואס זענען ארעסטירט געווארן. היינט ווערן די בילדער ארויפגעלאדן אויפן קאמפיוטער. וואס געשענט מיט זיי? איז אפט מאל ווערן די בילדער ארויסגעגעבן צו די מידיע, זיי ווערן פארעפנטליכט, און אפילו ווען די דזשאסטיס דעפארטמענט אדער יענע באטרעפנדע פאליציי דעפארטמענט אדער אפטיילונג פון די fbi אפילו ווען זיי גייען נישט גארנישט פון זיך אליין, ארויסגעבן דאס בילד פאר די עפנטליכקייט איז עס אבער אריינגערעכנט אלס א חלק פון פאבליק רעקארדס דאס סארט אינפארמעישן צו וואס יעדער איינער וואס וויל קען באקומען צוטריט און אויב די דזשאסטיס דעפארטמענט אליין געט נישט ארויס יענעמס בילד לכתחילה האט סיי ווער ס'וויל א רעכט צו עס פארלאנגען שיקט אריין א בקשה איך וויל די בילד פון פלוני אלמוני און די דזשאסטיס דעפארטמענט געט עס ארויס. יעצט, מענטשן געווענטליך ווילן נישט, די באטרעפנדע מענטשן וועם מען האט אפגעבילדערט, וועם מען האט אפגעפיקטשערט, ער וויל נישט דאס בילד זאל ארויסגיין. אפילו מענטשן וואס שטערט נישט אז זייער פנים איז אין פאבליק, אז ס'איז דא א בילד פון זיי וואס דרייט זיך ארום, וויל אויך נישט געווענטליך אז זיין מאגשאט זאל פארעפנטליכט ווערן, זאל ארויסגעגעבן ווערן, ווייל א מאגשאט ווערט פארבינדן מיט פארברעכנס, אזוי איז עס אין די קאפ פון מענטשן. די מאגשאט מיינט אז אז ער איז ארעסטירט געווארן. ארעסטירט געווארן מיינט לכל הפחות אז ער איז אנגעקלאגט געווארן, אז ס'דא א חשש אז ער איז באגאנגען דעם אדער יענעם פארברעכן. ס'איז אזוי אין אלגעמיין, און בפרט אין די פאראייניגטע שטאטן. אין אמעריקע איז דא א געוויסע קולטור וואס גיבט עפעס זייער ברייטע רעכטן פאר די דזשאסטיס דעפארטמענט, פאר פאליציי, פאר עף בי איי און אנדערע אפטיילונגען פונעם דזשאסטיס דעפארטמענט טוהן פארשידענע זאכן און און זאגן פארשידענע ווערטער וואס מאלט אפ דעם אנגעקלאגטן אדער באשולדיגטן ווי גלייך אז זיין פארברעכן איז שוין איבערגעוויזן געווארן אויף הונדערט פראצענט. יעצט דארף מען געדענקן אז אין דעמאקראטישע לענדער אין די פאראייניגטע שטאטן און אנדערע ווערט א איז א מענטש ווערט א מענטש באטראכט ווי אומשולדיג, דאס הייסט במושכל ראשון איז ער אומשולדיג, חוץ אויב מען ווייזט קלאר איבער אז ער איז יא שולדיג, גראדע אזוי איז יעדער בחזקת כשרות, חוץ אויב דו ברענגסט קלארע באווייזן אז נישט, איז א מענטש ווען ער ווערט ארעסט אפילו ווען ער ווערט ארעסטירט און אפילו ווען ער ווערט אנגעקלאגט, אפיציעל אויף פאפיר לויט די פארשריפטן פונעם לאנד, איז דער מענטש בחזקת כשרות, אינעסענט אנטיל פראווען גילטי. דאס איז אויף פאפיר אבער למעשה בפועל איז די צוגאנג איז אנדערש. די צוגאנג איז אז די פראקוראטאר, די דיסטריקט אטערני, ווער ס'זאל נאר זיין, האט א רעכט דעמאלט צו געבן א פרעסע קאנפרענץ און ער קען זאגן סטעיטמענטס און אפמאלן יענעם ווי דעם ערגסטן פארברעכער. איינציגסטע זאך וואס ער דארף טון, ער דארף צולייגן די ווארט אלעדזשד. אנגעבליך, אלעדזשדלי האט ער געטון דאס און דאס, און איינמאל מען לייגט צו די כישוף ווארט פון אנגעבליך, קען מען אויספירן פארדעם און נאכדעם וואס מען וויל. אפגערעדט פון די מידיע וואס מאכט א לאנגס און א ברייטס און א בראטל און זיי געבן זיך אליין דאס רעכט צו דערקוטשענען דעם אנגעקלאגטן און אים פרעגן קשיות אפילו אזעלכע קשיות וואס זאגן זייער קלאר אז דו ביסט זיכער שולדיג, און די קשיא קען אפילו ווערן אויסגעשטעלט אויף אזא וועג, וואס ענטפערסטו פאר דיינע קרבנות? וואס קענסטו אויף זיי וואס קענסטו זיי זאגן? וויאזוי פילסטו מיטן וויסנדיג אז כ'ווייס האסט געשטעלט בדלות, האסט באנקראטירט הונדערט מענטשן אין א צייט ווען לכאורה, לויט די אמעריקאנער פארשריפטן, לויט די וויאזוי די געזעלשאפט פון א פרייע מדינה דארף ארבעטן, איז יענער בחזקת כשרות, מ'האט דאך נאך נישט איבערגעוויזן זיין שולד, ס'איז נאר דא א חשש. נאכדעם קומט א משפט, ס'גייט זיין א דזשורי, ס'קומט א משפט און מ'גייט דן זיין. ער גייט ברענגען, ער גייט זאגן וואס ער האט צו זאגן, ס'הייסט דער אנגעקלאגטער, די פראסעקיושען גייט זאגן וואס די פראסעקיושען האט צו זאגן און נאכדעם גייט מען זען, מ'גייט מברר זיין צו ער איז טאקע שולדיג אדער אומשולדיג. און די פאקט איז טאקע אז מענטשן'ס מאגשאטס בלייבט דרייט זיך ארום און בלייבט פאבליק רעקארד אפילו נאכדעם עס שטעלט זיך ארויס אז יענער איז ארעסטירט איז אומשולדיג ארעסטירט געווארן, ער איז דורכגעגאנגען א משפט און ס'האט זיך אויסגעשטעלט אז ער איז קלין, אז ער איז אומשולדיג, די מאגשאט בלייבט אבער, און די מאגשאט איז א סינאנים, נאך א ווארט פאר פארברעכער, דער מענטש, א מענטש וואס האט א מאגשאט, מען קוקט אויפן מאגשאט קומט גראד אויפן קאפ פארברעכער, שולדיגער אפילו. און נאך א ווארט פאר א סלענג ווארט צו באצייכענען עמיצן וואס איז א פארברעכער איז מאג, ער איז א מאג, ער האט אים געמאגט, און דאס איז ווייל די מענטש, א מענטש וואס האט א מאג שאט איז א פארברעכער, ער איז א מאג, און מען נוצט דעם ווארט אויף דעם אופן. די פאקט איז, אזוי ווייזן סטאטיסטיקס אז מענטשן ליידן דערפון. א מענטש וואס איז ארעסטירט געווארן אויף א חשש, ער איז געברענגט געווארן פאר א משפט, און די דזשורי ריכטער האט גע'פסק'נט אז דער מענטש נאכן אויסהערן די באווייזן ניין נאר אז ער האט עס נישט געטון אדער אז ער איז האט עס יא געטון נאר ער איז נישט באגאנגן קיין פארברעכן בקיצור אז דער מענטשנס רעקארד איז פונקט אזוי ריין ווי פאר ער איז ארעסטירט געווארן פאר מ'האט געכאפט זיין בילד און עס פארשפרייט בפני כל עם ועדה אבער די מענטשן ליידן דערפון נישט יעדער איינער האט געהערט די נייעס און אפילו דער וואס האט יא געהערט די נייעס בלייבט אין קאפ אין זיין קאפ בלייבט בלייבט יענער מיט א פלעק, און די מציאות איז אז אסאך מענטשן וואס האבן א מאגשאט, און די מאגשאט איז געווארן פאבליק, געווארן פארעפנטליכט אין די מידיע צו ווי ס'זאל נאר נישט זיין, אז איינער האט פראבלעמען מיטן טרעפן א דזשאב, אדער פארשידענע אנדערע זאכן, וואס מענטשן שטייען אוועק, אה, כ'קוק דא כ'זעה זיין מאגשאט, ער איז עפעס פארבינדן מיט פארברעכנס, און אפילו ווען דער מענטש למעשה איז אינגאנצן ריין. נאך מער, ס'זענען דא וועבסייטס און ס'טייטש קאמפאניס, זיי מאכן א פרנסה דערפון אז זיי שאפן, טייטש בעטן פון דעם און יענעם פאליס אפטיילונג, יענעם דעפארטמענט, דעם דעפארטמענט, בעטן זיי אלע מאג שאטס וואס זענען דא, זיי שטעלן עס ארויף דארטן, און אויב א מענטש וויל אז מ'זאל עס אראפנעמען דארף מען דערפאר צאלן, אויב יענער צאלט נעמט מען אראפ זיין מאג שאט, נעמט מען אראפ זיין בילד פון דארט. זענען דא אזעלכע וואס טענה'ן אז דאס איז א, ס'הייסט שאנטאזש, בלעקמעיל, איך גיי ארויפשטעלן דיין בילד, א בילד, א נישט געשמאקע בילד פון דיר, דו האסט א מאגשאט, א בילד וואס דערציילט אז דו ביסט ארעסטירט געווארן, און אויב דו ווילסט איך זאל עס אראפנעמען דארפסטו מיר באצאלן. יא, און די אמת איז, אונטער אנדערע אומשטענדן וואלט עס געהייסן בלעקמעיל. דא איז אבער אנדערש ווייל די אינפארמעישן איז פרי. יענער האט נישט גע'גנב'עט, יענער האט גענומען די אינפארמעישן פון פובליק רעקארדס. די אינפארמעישן איז געמאכט געווארן צו זיין פרי, לויט'ן געזעץ, סאו איך מעג עס נעמען. און אויב ס'איז פרי און ס'איז פאבליק רעקארדס מעג איך עס אויך ארויפשטעלן ווי איך וויל, און דו ווילסט איך זאל עס אראפנעמען דארפסטו מיר באצאלן, ווייל איך טוה נישט קיין עוולה מיטן עס ארויפשטעלן. דאס אליין אז א מאגשאט איז פארבינדן מיט ביי מענטשן אין קאפ איז עס פארבינדן מיט פארברעכנס איז אויך נישט די שולד פון יענע וועבסייטס, כ'רעד נישט יעצט צו זיי טוען א עוולה אדער נישט, נאר די גאנצע מציאות איז שוין זיי קומען צו א פארטיגע זאך. א מאגשאט איז פארבינדן מיט פארברעכנס ווייל דאס איז די קולטור אין די אמעריקאנע דזשאסטיס סיסטעם. עימיצער וואס ווערט ארעסטירט ווערט באהאנדלט למעשה ווי א פארברעכער. ער ווערט באהאנדלט אויף אן אופן פון עימיצן וואס איז שוין געפונען געווארן שולדיג. אפילו אויף פאפיר און אפילו אפיציעל איז ער אזוי אומשולדיג, כלומר ער דארף אנגעקוקט ווערן אזוי אומשולדיג ווי א צווייטער, ווי סיי וועמען אנדערש. די קולטור איז אבער אנדערש. און. דאס איז די א גרויס חלק פון די סיבה פארוואס ווען מען זעט עימיצן'ס מאגשאט טראכט מען גראד אז יענער איז א פארברעכער. די טראמפ קאמפיין האט דא געטון אז קודם האט ער לכתחילה מפרסם געווען די מאגשאט, סא אויב יענער איז עס מפרסם יא בין איך דער חוזק, יענער נעמט א זאך וואס איז מיר א פראבלעם, א זאך וואס איז אזויווי א. וואס קומט דיר ציילן אז איך האב געטון א שייגעץ שטיק, ער האט עס לכתחילה מפרסם געווען נאך צוגעלייגט זיינע זאכן אז דאס איז מען רודפ'ט אים און מען פרובירט צו באאיינפלוסן די אויסגאנג פון די וואלן וכו' וכו', און זיין קאמפיין האט נאכדעם אנגעהויבן ארויפלייגן דעם מאגשאט אויף העמעדער, אויף טי-שירטס און אויף גלעזלעך, קאווע גלעזער און אנדערע אזעלכע זאכן, מען פארקויפט עס און מען מאכט דערפון געלט. די טראמפ, די טראמפ קאמפיין האט דא געטון וואס אנדערע טוען, מאכן פרנסה פון יענעמס פארברעכערישע, אזוי צו זאגן, בילדער, נאר אנשטאט דעם וואס יענער זאל מאכן די געלט און איך זאל האבן די בושות, פרובירן זיי איך זאל מאכן די געלט, און זיי פרובירן עכ"פ צו מאכן בושות און קאפוויי פאר די דזשאסטיס דעפארטמענט. ברכה און הצלחה.